אונז הייבן היינט אן בעזרת השם יתברך מסכת שבת דף קכ"ד עמוד ב', צוועלף שורות פון אונטן, אמר רב נחמן, האט דער אמורא רב נחמן געזאגט, הני ליבני דאישתייר מבניינא, דער ציגל וואס איז איבערגעבליבן נאכדעם וואס מען האט געענדיגט בויען א בנין, שרי לטלטולינהו מעג מען עס מטלטל זיין אין שבת ס'איז נישט מוקצה, דחזי למיזגא עלייהו ווייל ס'איז ראוי אז מען זאל זיך ארויף זעצן דערויף. רעדט שוין אויס די ריטב"א אז ווי לאנג דער ציגל איז נאך דארט געשטאנען און מען האט נאך געהאלטן אינמיטן בויען דעמאלטס איז עס געווען מוקצה מחמת חסרון כיס ווייל אויף דעם איז מען זייער מקפיד אז מען זאל עס נישט נוצן פאר אנדערע געברויכן ס'קען צעבראכן ווערן און דעמאלטס איז עס ריכטיג מוקצה אז מ'טאר עס אפילו נישט מטלטל זיין לצורך גופו ומקומו. אבער יעצט וויבאלד ער האט שוין געענדיגט בויען און ער דארף עס שוין מער נישט האבן צו בויען ווערט עס אויס מוקצה מחמת חסרון כיס, און וויבאלד עס איז דאך שיינע גלאטע שטיינער וואס איז מוכן צו זיצן דערויף ווערט עס אטאמאטיש באקומט עס א שם כלי, ס'איז א כלי שמלאכתו להיתר ווייל ס'איז דאך ראוי צו זיצן דערויף און מען מעג עס געהעריג מטלטל זיין. און ווי ס'שטייט אין די אחרונים וועט מען עס מעגן מטלטל זיין אפילו מחמה לצל אויכעט ווייל ס'האט א דין ווי כלי שמלאכתו להיתר. און ווי ס'קוקט אויס בפשטות פון די גמרא דארף מען עס אפילו נישט אנגרייטן פאר דעם ווייל ס'איז אטאמאטיש וויבאלד ס'איז ראוי פאר ישיבה ווערט עס מוכן פאר דעם. ס'איז נישט ווי סתם א שטיין וואס ער איז מוקצה נאר אז מ'גרייט אים אן, נאר וויבאלד דאס איז א שיינע אויפגעארבעטעטע ציגל האט עס יעצט א דין אזוי ווי א כלי וואס איז ראוי לישיבה און ס'איז א כלי שמלאכתו להיתר. שרגינהו ודאי אקצינהו, טאמער איז ער געגאנגען אבער אפילו ווען ער האט שוין געענדיגט בויען און ער האט שיין מסדר געווען די ציגלעך געמאכט דערפון אזא שיינע הויפן געפאקט איינס אויפן צווייטן איז א סימן אז ער פלאנט דאס ווייטער צו נוצן פאר א אנדערע בנין און אויב אזוי האט ער עס ווייטער צוריק מקצה געווען און ער האט עס געווארן צוריק מוקצה מחמת חסרון כיס און מען טאר עס נישט מטלטל זיין אפילו מחמה לצ אפילו לצורך גופו ומקומו. אונז וועלן נאר דא מקדים זיין אז אין פאריגן שיעור האבן מיר געלערנט אין די משנה אז לויט די חכמים ס'נישט קיין חילוק צו די כלי איז צובראכן געווארן פאר שבת צו ס'איז צובראכן געווארן אינמיטן שבת טאמער די שבר איז ראוי צו טוהן סיי וואסערע מלאכה אפילו ס'איז נישט מלאכתן הראשונה למשל א כלי האט זיך צובראכן און א שטיקל דערפון קען מען יעצט נוצן פאר א דעקל פון א כלי. איז עס נישט מוקצה און ס'האט א שם כלי, און לויט ר' יהודה דער תנא ווענדט זיך, איז עס צובראכן געווארן אום שבת מוז עס זיין ראוי למלאכתן הראשונה און אז נישט איז עס מוקצה, איז עס צובראכן געווארן פאר שבת איז ער אויך מודה צו די חכמים אז אפילו ס'נאר טוט סיי וואסערע מלאכה איז עס נישט מוקצה. אמר ר' נחמן אמר שמואל ר' נחמן זאגט נאך פון זיין רעבן שמואל חרס קטנה מותר לטלטל בחצר. א קליין שטיקעלע שארבעלע וואס דאס איז צובראכן געווארן פון א כלי, ווייל א שארבן מיינט דאך עס איז געווען א כלי חרס און ס'איז צובראכן געווארן, וואס אונז האבן דאך שוין געשמועסט אז וויבאלד ס'קען דינען פאר א דעקל פון א פלאש ממילא איז עס נישט מוקצה, טוט יעצט אויף דא שמואל אז דאס איז דווקא אויב ס'געפינט זיך אין א חצר וואס דארטן אין א חצר איז דאך דא געווענטליך כלים ממילא האט דאס א השתמשות אז ס'קען ווערן א דעקל ממילא הייסט עס א כלי, אבל בכרמלית, אויב ס'געפינט זיך אין א כרמלית, א פלאץ וואו ס'איז נישט קיין רשות היחיד און נישט קיין רשות הרבים, וואס דארט איז געווענטליך געפינען זיך נישט קיין כלים, קיינער לייגט נישט ארויס קיין כלים, און אוודאי און אוודאי אין א געהעריגע רשות הרבים געפינט זיך אוודאי נישט קיין כלים, לא, דארטן וועט מען עס נישט טארן מטלטל זיין, ווייל ס'וועט יא הייסן מוקצה, ווייל דא אויף דער פלאץ וואו ס'ליגט האט עס נישט קיין שום השתמשות. ס'איז נישטא קיין כלים, קען דאך דאס נישט זיין קיין דעקל, און רשי רעדט שוין אויס, כאטשיג אין א כרמלית איז דאך סתם אזוי איז דא א דין אז מ'טאר נישט טראגן קיין ד' אמות, אפילו א זאך וואס איז נישט מוקצה, רעדט מען דא אז ער וויל עס מטלטל זיין ווייניגער ווי ד' אמות וואס דאס מעג מען דאך, אבער מדין מוקצה, עט מען אין א כרמלית, אדער אין א רשות הרבים, עס נישט טארן רוקן פון פלאץ. קומט אויס אז שמואל האט יעצט צוגעלייגט א גרויסע חומרא, אין די משנה איז געשטאנען אז שברי כלים איז מותר און ס'איז נישט מוקצה, האט ער צוגעלייגט דא א תנאי אז ס'מוז זיין דווקא אין א חצר. ור' נחמן דידיה אמר, ר' נחמן פון זיך אליין, די פריעריגע מימרא האט ער נאכגעזאגט פון זיין רעבן שמואל, אבער ר' נחמן אליין קריגט אויף זיין רעבן און ער האלט אפילו בכרמלית, אפילו אין א כרמלית וואס געווענטליך איז דארט נישטא קיין כלים, אבער וויבאלד כרמלית איז דאך א פלאץ וואס מענטשן קענען זיך דארטן אוועק זעצן, און ממילא אסאך מאל איז דא שפייעכץ אויף דער ערד און מען וויל איבערדעקן דער שפייעכץ מיט א שטיקעלע חרס, איז דאך דער חרס האט א חשיבות פון א כלי צוצודעקן שפייעכץ. און דער ריטבא רעדט שוין אויס אז פארשטייט זיך דער סברא אז מען זאגט אז ס'איז חזי צוצודעקן שפייעכץ און פארדעם ווערט עס א כלי, אז לכאורה קען מען דאך זאגן אזוי אויף יעדע שטיין אויף דער וועלט, סתם א שטיין זאל נישט זיין מוקצה שבת ווייל מען קען צודעקן שפייעכץ, דער תירוץ איז ניין, סתם א שטיין איז דאך. קיינמאל נישט געווען קיין כלי, און ווי לאנג מען גרייט עס נישט אן צו מאכן א כלי דערפון עט עס נישט זיין קיין כלי, מה שאין כן דא רעדט זיך דאך פון א חרס וואס קומט פון א כלי, און אזוי ווי אונז האבן שוין געהאט די סברא אין די משנה אז וויבאלד ער איז געווען א כלי איז אפילו יעצט דינט ער אינגאנצן א אנדערע השתמשות בלייבט ער א שם כלי. אבל ברשות הרבים לא, אבער אויף א גאס, א ריכטיגע רשות הרבים, וואו ס'דרייען זיך זייער אסאך מענטשן, איז דארטן איז אפילו ר' נחמן אליין אויך מודה אז ס'איז נישט מוכן, אז ס'איז מוקצה, מ'טאר עס נישט מטלטל זיין אפילו ווייניגער ווי ד' אמות, ווייל וויבאלד דארט איז דאך נישט דא אז א מענטש זאל זיך אראפזעצן אויף דער ערד און קיינער גייט נישט צודעקן קיין שטיקל שפייעכץ, און ממילא האט דער שטיקל חרס נישט קיין שום השתמשות אויף די גאס. און די גמרא רעדט נישט אויס קיין סברה פארוואס טאקע זאל שמואל אליין נישט האלטן די סברה פון ר' נחמן ס'איז דאך טאקע ראוי אין א כרמלית צוצודעקן שפייעכץ. נאך א קשיא קען מען דא פרעגן אז לכאורה לויט ר' נחמן אז א שטיקל חרס איז ראוי צוצודעקן שפייעכץ איז פארוואס האט די משנה געזאגט אז ס'מוז זיין גענוג גרויס צוצודעקן א א פי חבית אדער א פי הפך, לכאורה אפילו ווען ס'איז גאר א קליינע שטיקל חרס קען מען דאך עס אויך נוצן אויף דעם השתמשות וועט עס אלעמאל ראוי זיין אז מען קען צודעקן דערמיט שפייעכץ. כ'האב אבער געקלערט אז לויט די רבינו חננאל איז דאס נישט שווער, רבינו חננאל לערנט אינגאנצן אנדערש פשט, ער זאגט אז די טעם פארוואס רבי נחמן זאגט אז אפילו בכרמלית איז עס נישט מוקצה איז אז סוף כל סוף ווען איינער טראגט אריין פון א כרמלית צו א רשות היחיד איז עס נישט קיין איסור דאורייתא, און ממילא קען דאך געשען אז איינער זאל אריינטראגן די דעקל אריין אין א רשות היחיד וואס דארט איז דאך יא דא כלים, ממילא איז עס ראוי צוצודעקן א כלי הייסט עס ראוי, איז לויט דעם איז שוין זייער גוט די ביידע זאכן, קודם כל פארוואס שמואל האט נישט געהאלטן די סברה, שמואל האלט אז למעשה טאר מען דאך נישט טראגן פון א כרמלית צו רשות היחיד, קומט אויס אז די דעקל יעצט אום שבת האט נישט קיין שום השתמשות ווייל מען טאר דאך עס נישט אריינטראגן צוצודעקן א כלי דארט. און נאך א זאך, ס'האט גארנישט צו טון מיט שפייעכץ לויטן רבינו חננאל און אין הכי נמי, מ'רעדט דא פון א גרויסע שטיקל וואס מ'קען צודעקן דערמיט א כלי, און לויט ר' נחמן ווייל מ'קען דאך עס זען טאמער ס'וועט געשען אז איינער וועט עס אריינטראגן אין חצר און מיט צודעקן א כלי, פארדעם הייסט עס שוין אז ס'איז נישט מוקצה. ורבא אמר אפילו ברשות הרבים, רבא איז געווען גראדע א תלמיד פון ר' נחמן, ער קריגט אויף זיין רבי'ן און ער זאגט אז אפילו אין רשות הרבים איז א שטיקל חרס אויך נישט קיין מוקצה. ווייל רבא האט געהאלטן אז יעדע זאך וואס ער איז ראוי אפילו ער איז נאר ראוי אין א חצר ווייל דארט קען מען דאך אים צודעקן א כלי איז אפילו יעצט געפינט ער זיך נישט אין א חצר וואס איז א חילוק ווי ער איז ער איז אויף די גאס ער האט נאך אלץ א שם כלי ווייל אין א חצר קען מען עס נוצן פאר א כלי איז מיט דעם קריגט רבא אויף ביידע סיי אויף ר' נחמן און סיי אויף שמואל ווייל סיי ר' נחמן און סיי שמואל זענען דאך מודה אז ס'מוז זיין ראוי דארטן ווי ער איז. נאר שמואל האט געהאלטן אז ס'איז נאר ראוי אין א חצר, און ר' נחמן האט געהאלטן אז ס'איז ראוי אין א כרמלית צוצודעקן שפייעכץ. רבא זאגט אז אפילו ער איז גארנישט ראוי ברשות הרבים, וויבאלד ער איז אבער א שם כלי בחצר איז ער שוין א כלי איבעראל ווי ער איז. ואזדא רבא לטעמיה רבא גייט לשיטתו דרבא הוה קאזיל בריסתקא דמחוזא, רבא איז געגאנגען אויף די גרויסע גאס פון די שטאט מחוזא וואס רבא איז דארטן געווען רב, ראש ישיבה, אתווסאי מסאניה טינא, איז אנגעשמירט געווארן זיין שיך מיט ליים. אתא שמעיה, איז געקומען די משמש פון רבא'ן, שקל חספא, האט ער גענומען א שטיקעלע שארבע וואס איז געליגן דארט אויף דער ערד, וקא מכפר ליה, און ער האט אפגעווישט די שיך פון רבא'ן. ס'איז געווען מן הסתם נאך פייכטע ליים ווייל טאמער ס'איז טרוקן קען שוין זיין א שאלה פון טוחן ס'איז נאך געווען פייכט און ער האט זיך גענומען די שארבל און אזוי עס אפגעווישט רמו ביה רבנן קלא איז די איבריגע תלמידים וואס זענען דארט מיטגעגאנגען האבן אנגעהויבן אויף אים צו שרייען זיי האבן געוואלט זאגן אז ער זאל עס נישט טון ער טאר נישט אויפהייבן די שארבל ווייל ס'איז מוקצה אמר האט רבא געזאגט לא מיסתייא דלא גמירי נישט גענוג אז זיי ווייסן נישט זיי קענען נישט קיין לערנען זיי ווייסן נישט וואס איז מותר און וואס איז אסור מיגמר נמי מגמרי ווילן זיי נאך אויסלערנען אנדערע זייערע טעותים דאס מיינט זיי שרייען אים נאך אן און ווילן אים מאכן טראכטן כאילו ווי ער טוט נישט גוט? אילו בחצר הואי, ווען דער שטיקל שארבעלע וואלט ווען געווען אין א חצר מי לא הוה חזיא לכסויי ביה מנא, וואלט עס דען נישט געווען ראוי צוצודעקן א כלי דערמיט? אוודאי יא! האט דאך עס א שם כלי און ס'איז נישט מוקצה, איז הכא נמי, חזיא לדידי. איז אויב אזוי אפילו יעצט ווען ס'געפינט זיך אויף דער גאס איז עס ראוי פאר מיר און איך קען טון דערמיט א אנדערע השתמשות של היתר. און רבא האט גערעכט געגעבן פאר דעם משמש אז ער האט יא געמעגט טון וואס ער האט געטון, זעט מען אז רבא גייט לשיטתו, די מעשה איז דאך געווען בריסתקא דמחוזא, דאס איז אויף רשות הרבים, און אפילו רשות הרבים האלט ער אז ס'הייסט יא א כלי. איז בקיצור האט מען געהאט דא א דרייפאכיגע מחלוקה, שמואל האט געהאלטן אז נאר אין א חצר איז עס מוכן, זיין תלמיד ר' נחמן האט געהאלטן אפילו אין א כרמלית, און ר' נחמנ'ס תלמיד רבא האט געהאלטן אפילו ברשות הרבים, און אזוי גע'פסק'נט להלכה. אין שלחן ערוך סימן ש"ח סעיף ז, אמר רב יהודה אמר שמואל דער אמורא רב יהודה זאגט נאך פון זיין רבין שמואל מגופת חבית שנכתתה מותר לטלטל בשבת, א דעקל פון א פאס וואס די פאס איז צושטויסן געווארן אויף שטיקער, די ווארט שנכתתה גייט נישט ארויף אויף מגופה, ווען ס'גייט ארויף אויף חבית, די דעקל אליין איז געבליבן גאנץ, מגופת, די דעקל, חבית שנכתתה, פון א פאס וואס איז צושטויסן געווארן, מותר לטלטל בשבת מעג מען עס נאך אלץ מטלטל זיין אין שבת און אפילו יעצט האט דער דעקל שוין נישט קיין פאס אויף וואס ארויפצוגיין, אבער וויבאלד ער בלייבט ראוי צו נוצן פאר א אנדערע פאס איז ער נאך אלץ א כלי. תניא נמי הכי איז האט מען טאקע אזוי אויכעט געלערנט אין א ברייתא מגופה שנכתתה היא ושבריה מותר לטלטלה בשבת אויב די פאס איז צושטויסן געווארן און סיי היא מיינט די דעקל ושבריה מיינט אלע שטיקלעך פון די פאס מעג מען מטלטל זיין אום שבת. און דא דארף מען לכאורה צו זאגן פארשטייט זיך אז מען רעדט דא פון אזעלכע שברים וואס זענען ראוי צו נוצן פאר א דעקל. אבער ולא יספות ממנה שבר, ער זאל נישט פאררעכטן איינע פון די שטיקלעך און שיין מאכן גלאט, אוועקנעמען די בליטות די וואס שטעקט זיך ארויס, און מאכן גלאט לכסות בה כלי אז עס זאל שטימען אז מען זאל קענען צודעקן דערמיט א כלי, ווייל דעמאלטס קען ער עובר זיין אויף די מתקן מנא וואס דאס איז א תולדה פון מכה בפטיש. ווייל יעצט מאכט ער עס פאר א כלי, און אזוי אויך טאר ער עס נישט פאררעכטן ולסמוך בה כרעי המיטה, אלזא טאמער וויל ער עס נוצן אזוי ווי אונטערצולייגן די פיסל פון די בעט, און ס'שטימט נישט און וויל ער וויל ער עס אזוי אויסגלאטן טאר מען עס נישט טון. שטייט ווייטער ואם זרקה באשפה, טאמער האט ער אוועקגעווארפן די שטיקלעך אין גארביטש אריין, איז אסור. פארוואס? ווייל מיט דעם וואס ער האט עס אוועקגעווארפן האט ער עס מבטל געווען אז ס'זאל נישט זיין קיין כלי. מתקיף לה רב פפא האט רב פפא א קשיא געפרעגט, אלא מעתה זריק ליה לגלימיה הכי נמי דאסור, א מענטש וועט נעמען זיין קלייד וואס דאס איז דאך זיכער א כלי, און ער וועט עס אוועקווארפן אין גארביטש אריין, עט עס יעצט ווערן אסור און ס'עט ווערן מוקצה מ'טאר עס נישט מטלטל זיין? אוודאי נישט, וויבאלד דאס האט דאך א חשיבות פון א קלייד. איז אפילו ער ווארפט עס אריין אין אשפה אריין ווערט עס נישט אויס כלי, און פארוואס איז דא אנדערש אז אויב ער ווארפט אוועק די שברים זאל עס יא ווערן אויס כלי, אלא אמר רב פפא. און דא גייען מיר אריבער צו דף קכ"ה עמוד א', אם זרקה מבעוד יום לאשפה אסורה, די ברייתא האט טאקע נאר געמיינט צו זאגן אז אויב נאך פאר שבת איז אריינגעקומען האט ער אוועקגעווארפן די שטיקלעך אין אשפה אריין דעמאלטס ווערט עס מוקצה. ווייל דעמאלטס גלייך ווען דער שבת קומט אריין איז ער נתבטל פון צו ווערן א כלי. אין הכי נמי, אויב ס'איז שוין אריינגעקומען שבת און ער איז געווען ראוי צו זיין א דעקל, און וויבאלד ביי כניסת השבת האט עס געהאט א שם כלי, העלפט נישט יעצט אז ער ווארפט עס אריין אין אשפה אריין אום שבת אז עס זאל בטל ווערן מתורת כלי. און ווי די ראשונים זענען שוין מסביר אז אוודאי ביי א געהעריגע קלייד אפילו ווען ער זאל עס אוועק ווארפן מבעוד יום, זאג איך בטלה דעתו אצל כל אדם אז די קלייד איז א קלייד קען קיינער עס נישט מאכן אויס כלי מיטן בלויז אוועק ווארפן אינעם אשפה, אבער א שברי כלי וואס סוף כל סוף איז דאך נישט יעדער איינער נוצט עס טאקע דא מענטשן וואס ווארפן עס אוועק, איז יא א מענטש בכח פון פאר שבת אז ער איז מחליט ער וויל עס נישט נוצן קען ער עס אוועק ווארפן און מאכן אויס כלי, אבער איינמאל ס'איז שוין אריינגעקומען שבת און ס'האט געהאט א שם כלי, איז מיטן בלויז יעצט אריינווארפן אין אשפה ווערט עס נישט אויס כלי, איז נאכאמאל, אויב גלייך ווען די כלי האט זיך צובראכן נאך פאר שבת האט ער עס אוועק געווארפן אין אשפה אריין, האט ער דאך גלייך באשלאסן אז ער וויל דאס נישט ניצן פאר א כלי, און וויבאלד ס'איז טאקע דא מענטשן וואס ווארפן עס אוועק ווערט עס אויס כלי, אבער טאמער ס'איז שוין אריינגעקומען שבת און ער האט עס נאכנישט געהאט אוועק געווארפן איז דאך די פשט אז ס'איז געווארן א כלי, איינמאל ס'איז שוין א כלי איז בלויז מיטן אוועק ווארפן קען עס נישט ווערן אויס כלי.

צוצודעקן די ערד אז ס'זאל נישט ארויפקומען קיין שטויב, איז הני נמי די קליינע קרומיות איז דאך אויך די זעלבע זאך חזיין לכסויי בהו טינופת איז אויכעט ראוי אז מ'זאל צודעקן דערמיט סיי וואס פאר א שמוץ, און ממילא האט עס נישט פארלוירן זיין נאמען כלי ווייל די זעלבע זאך וואס ער האט פריער געטון קען ער יעצט טון, און תוס' רעדט שוין אויס אז באמת'ן פעלט נישט אויס אז ס'זאל קענען דינען דעם זעלבן צוועק ווי אונז האבן דאך שוין אויבן געלערנט אז די חכמים פון די משנה האלטן אז אפילו ווען ס'טוט א אנדערע צוועק איז עס נאך אלץ א כלי. נאר דא זאגט ער לרווחא דמילתא על פי האמת דינט עס נאך די זעלבע צוועק און ס'ווערט אנגערופן מעין מלאכתן הראשונה, אין אזא פאל וועט אפילו רבי יהודה מודה זיין אז ס'איז נישט מוקצה. נאך א ענדליכע דין אמר רבי זירא אמר רב, שירי פרוזמיות, פרוזמיות מיינט א קלייד, מ'טרעפט אין מסכת סוכה דף י"א אז רב עמרם האט ארויפגעלייגט תכלת, ציצית, אויף די קלייד אפילו פון זיין משפחה פון זיין ווייב, ער האט געהאלטן אז ציצית איז א מצות עשה שלא הזמן גרמא, און א פרוי איז אויכעט מחויב אין ציצית, על כל פנים זעט מען אז פרזומא מיינט א קלייד, און שיורי פרוזמיות מיינט אזעלכע קליינע שטיקלעך סחורה וואס איז איבערגעבליבן ווען מען גענייט די קלייד, אסור לטלטלן בשבת ווייל דאס איז מוקצה, אמר אביי האט אביי געזאגט במטלניות שאין בהם שלש על שלש, דלא חזיין לא לעניים ולא לעשירים. דווקא אזעלכע קליינע שמאטקעלעך וואס האט נישט קיין דריי פינגערס ברייט אויף דריי פינגערס ברייט, וואס דעמאלטס איז עס נישט ראוי אפילו פאר א ארעמאן אויך נישט און אוודאי נישט פאר עשירים, אבער איינמאל ס'איז יא ברייט דריי פינגערס אויף דריי פינגערס וואס א עני נוצט זיך דאס צו מאכן א לאטע אויף זיין קלייד, האט עס שוין יא א חשיבות פון א בגד, און אזוי איז דאך די דין לגבי קבלת טומאה אויכעט אז שלש על שלש איז שוין מקבל טומאה, און די זעלבע זאך דא לגבי שבת איז עס ראוי ווייל מ'לייגט עס אוועק און ממילא איז עס נישט מוקצה. אבער אויב ס'איז קלענער ווי דעם, געווענטליך ווארפט מען עס אוועק אין מיסט אריין. תנו רבנן די רבנן האבן געלערנט אין א ברייתא, שברי תנור ישן, א אלטע אויוון וואס מ'האט שוין כאטשיג איין מאל אנגעהייצט, וואס דעמאלס הייסט עס שוין אלט ווייל ס'ווערט שוין שטארק, און די שטיקלעך דערפון איז שוין ראוי אויף עפעס צו נוצן, איז הרי הן ככל הכלים הניטלים בחצר, איז עס גארנישט אנדערש ווי אלע אנדערע כלים וואס מ'מעג מטלטל זיין שבת אין א חצר, דברי ר' מאיר, אזוי זאגט דער תנא ר' מאיר. און פארשטייט זיך מען רעדט ס'רעדט זיך דא אז ס'איז ראוי אז מען זאל קענען טוהן דערמיט עפעס א השתמשות, צודעקן א כלי דערמיט וכדומה, דאס וואס ס'שטייט דא הניטלים בחצר איז לויט שמואל איז זייער גוט, ווייל שמואל האט דאך אויבן געזאגט אז שברי כלי חרס מעג מען נאר מטלטל זיין אין א חצר, אבער תוספות רעדט שוין אויס אז לויט ר' נחמן און אזוי אויך לויט רבא העט מען מוזן זאגן דא אז די ווארט בחצר איז לאו דווקא ווייל לויט זיי מעג מען דאך עס מטלטל זיין אפילו אין א כרמלית לויט ר' נחמן אדער אין א רשות הרבים לויט רבא. איך קלער אז פאר דעם האט ער לויט זיי אנגעכאפט די ווארט בחצר, ווייל געווענטליך אין א חצר קען מען עס געהעריג ארומטראגן מער ווי ד' אמות, און לויט ר' נחמן אדער לויט רבא וואס מען רעדט אפילו פון א כרמלית און רשות הרבים טאר מען דאך עס נישט טראגן מער ווי קוים אין די ד' אמות, פאר דעם זאגט ער אז מען מעג עס געהעריג ארום מטלטל זיין בחצר, עס מיינט אז מען מעג עס געהעריג ארומטראגן ווייל עס איז נישט מוקצה, רבי יהודה אומר אין ניטלין אז מען טאר עס נישט מטלטל זיין. וועט מען שוין באלד זען פארוואס. העיד ר' יוסי משום ר' לייזער בן יעקב די תנא ר' יוסי האט עדות געזאגט אין נאמען פון רבי לעזער בן יעקב על שברי תנור ישן שניטלין בשבת אז מען מעג עס יא טראגן אין שבת דאס איז אזוי ווי ר' מאיר. נאך א זאך האט ער עדות געזאגט אין נאמען פון רבי לעזער בן יעקב ועל כיסויו אז דער דעקל פון דעם תנור, די תנירים פלעגן דאך האבן אויבן א דעקל אז נאכדעם וואס מען האט שוין אריינגעקלעבט די ברויט אויף די וואנט פון די אויוון און מען האט עס געוואלט אפבאקן האט מען עס צוגעדעקט כדי די היץ זאל נישט ארויסקומען זאל זיך האלטן אינעווענדיג איז דער דעקל פונעם תנור שאינו צריך בית יד. אז ער מוז נישט האבן קיין הענטל, און אפילו ער האט נישט קיין הענטל וואו מען זאל אנכאפן דעם דעקל, דאך מעג מען עס מטלטל זיין. מען וועט שוין זען שפעטער אויף דף קכ"ו עמוד ב' אין א משנה, אז ס'איז דא א מחלוקת התנאים צו ס'מוז האבן א הענטל אדער נישט כדי ס'זאל זיין ראוי לטלטול, און ר' אליעזר בן יעקב האלט אזוי ווי דער תנא אז מ'דארף נישט האבן קיין בית יד און מ'מעג עס נאך אלץ מטלטל זיין, אזוי זאגט עדות דער תנא רבי יוסי. איז אויב אזוי קומט אויס אז רבי לעזער בן יעקב האלט ביי ביידע מחלוקת'ן לקולא, סיי דא האלט ער אזוי ווי רבי מאיר און נישט ווי רבי יודא, און סיי דארט ביי דעקל האלט ער אויך לקולא אז מען מעג עס מטלטל זיין אפילו אן א הענטל. און מען וועט שוין דארט זען אין די גמרא פארוואס די מחלוקה איז פארוואס ס'מוז יא האבן א הענטל אדער נישט. פרעגט די גמרא במאי קמיפלגי מיט וואס קריגן זיך דא רבי מאיר מיט רבי יודא, אמר אביי בעושין מעין מלאכה ואין עושין מעין מלאכתן קמיפלגי. מען קריגט זיך ארום אין א שבר כלי וואס קען טון מיט די שבר א מעין מלאכה, אבער מען קען שוין נישט טון די אלטע מלאכה וואס מען האט געטון פריער, ביז יעצט איז ער געווען א אויוון, און יעצט מיט די שטיקל לאמיר זאגן קען מען נאר צודעקן א פלאש. ואזדא רבי יודא לטעמי' ורבי מאיר לטעמי', יעדער גייט לשיטתו. רבי מאיר איז דאך דער תנא קמא פון די פריעריגע משנה וואס אונז האמיר געהאט אז שברי כלים מעג מען מטלטל זיין אפילו ווען ס'טוט נאר מעין מלאכה און נישט מעין מלאכתן, און הגם דארט איז נישט געשטאנען אז ס'איז רבי מאיר אבער סתם משנה איז דאך רבי מאיר, איז דער רבי מאיר גייט לשיטתו אזוי ווי אין די משנה דא אז א שברי תנור אפילו ס'איז נישט ראוי למלאכתן הראשונה מעג מען עס מטלטל זיין, און רבי יודא גייט לשיטתו אז וויבאלד מ'קען דאך נישט יעצט באקן אין דעם, מ'קען נישט טון די אלטע מלאכה, איז עס מוקצה. מתקיף לה רבא האט רבא געפרעגט א קשיא אי הכי אויב דאס איז די מחלוקה אדמיפלגי בשברי תנור ליפלגו בשברי כלים בעלמא פארוואס קריגן זיי זיך ארום דווקא ביי א אויוון וואס איז צובראכן געווארן פארוואס קריגן זיי זיך נישט ארום סתם אזוי ביי יעדע כלי וואס איז צובראכן געווארן און ס'איז נישט ראוי למלאכתן הראשונה? איך קלער אז אביי האט מסתם יא געלערנט נאר געהאט א תירוץ אויף דעם פארוואס מ'קריגט זיך דווקא ביי א תנור ווייל די ברייתא וויל דא צולייגן די ווארט שברי תנור ישן וואס נאר דעמאלטס קען מען דאך נוצן די שטיקלעך און פאר דעם האלט ר' מאיר אז ס'איז נישט קיין מוקצה, וואלט דאס געווען א תנור חדש זאגט רש"י אז די שברים זענען נישט ראוי אויף גארנישט און דעמאלטס איז עס מוקצה לויט יעדעם איינעם, איז קען זיין אביי האט געהאלטן אז פאר דעם האט מען זיך געקריגט דווקא ביי א תנור ארויסצוברענגען די נקודה, אבער זעט אויס אז רבא האט געהאלטן אז דאס איז א דבר פשוט און מ'וואלט זיך ענדערש געדארפט קריגן בכלליות ביי אלע כלים. אלא אמר רבא בשברי דהאי תנור קמיפלגי, זיי קריגן זיך ארום דווקא מיט די שטיקלעך פון דעם פאלגענדע תנור וואס מען גייט יעצט לערנען, דתנן מיר האבן געלערנט א משנה מסכת כלים. און לאמיר דא מאכן א קורצע הקדמה, די אמאליגע אויבענעס זענען געווען געמאכט פון חרס, און ס'איז געווען געבויט נאר ווענט, אבער ס'האט נישט געהאט קיין גרונט, ווייל אמאליגע צייטן האט מען דאך אויף די פלאר פון שטוב איז סייווי נישט געווען, נאר ערד, האט מען ארויף געלייגט דעם תנור גלייך אויף דער ערד, און דער סדר איז געווען אז מען האט ארום געשמירט ארום די גאנצע ווענט פון די אויוון פון אינדערויסן א גאנצע שיכט פון ליים פון צעמענט אז דאס זאל אפהיטן גוט אז די אויוון זאל ווערן דיק און די היץ זאל זיך האלטן אינעווענדיג, און ווען מען האט אראפגעשמירט די סעמענט האט מען עס געשמירט פון אויבן ביז אראפ, און ווען מען איז אנגעקומען אונטן צו די קרקע האט מען צעמענטירט אונטן גוט דעם אויוון זאל ווערן מחובר צו די קרקע. קומט אויס אז די אויוון איז נישט געווען געווענטליך קיין דבר המטלטל, ס'איז געווען אראפגענאגלט מחובר מיט צעמענט צו דער ערד, די דעקל פון די אויוון איז געווען פון אויבן, און די קוילן וואס מען האט אריינגעלייגט אנצוהייצן די פייער צו די האלץ האט מען אריינגעלייגט אונטן אויף דער ערד, וואס בעצם די אויוון אליין האט נישט געהאט קיין ערד, און ווי מיר האבן שוין געשמועסט אז דאס איז געווען די ערד פון די שטוב וואו ס'איז די אויוון איז געליגן, און די ברויטלעך פלעגט מען אריינקלעבן אויף די וואנט פון די אויוון, און אזוי פלעגט עס ווערן אפגעבאקן. דא אין די משנה מסכת כלים גייען מיר רעדן וועגן א תנור וואס ער האט נישט צעמענטירט צו די ערד, ער האט עס נאר אויפגעהאנגען איבער א גריב. יעצט א גריב קען זיין צוויי מיני גריבער, ס'קען זיין אז ס'איז אריינגעגראבן אין דער ערד, און דאס ווערט אנגערופן בור, און נאכדעם איז דא א דות, דאס איז אזא שטייגער אזוי ווי מען זעט היינט אין די געשעפטן די כלים מקווה'ס, וואס דאס איז אויכעט א גריב, אבער נישט אריינגעגראבן אין דער ערד, נאר ס'איז א געבויטע בנין, א בור. דאס מיינט אויף די ערד בויט מען ארויף ווענט, און דאס ווערט אנגערופן דות, על כל פנים, דא רעדט מען פון א מענטש וואס האט גענומען א תנור און ער האט עס אריינגעהאנגען אין א בור אדער אין א דות, און וויאזוי מאכט ער טאקע אז די תנור זאל נישט אריינפאלן און ס'זאל זיך בלייבן האלטן אויבן ביים בור, ער נעמט אזא שטיינדעלע און ער לייגט עס אזוי צו צווישן די וואנט פון די תנור און די פי הבור, און אזוי שטופט ער עס אריין טייט, און אזוי האלט זיך אן די תנור אז ס'זאל נישט אריינפאלן. איז לאמיר זען אינעווענדיג, דתנן האט מען געלערנט א משנה אין מסכת כלים, נתנו על פי הבור או על פי הדות, ער האט אויפגעהאנגען דעם תנור אויף די עפענונג פון א בור וואס איז אריינגעגראבן אין דער ערד אדער אויף א דות, א בור וואס איז געגראבן אין א בנין, ונתן שם אבן, און ער האט אריינגעלייגט א שטיין. צווישן די וואנט פון די אויוון און די גריב אזוי אז זאל זיך גוט אנהאלטן זאל נישט אריינפאלן. רבי יהודה אומר, דער תנא רבי יהודה זאגט, אם מסיק מלמטה והוא ניסוק מלמעלה, טמא. אויב ס'איז אויף אזא מצב אז ווען ער זאל אנצינדען די פייער קען ער עס אנצינדן גאנץ אונטן אויפן גרונט פונעם בור, און די פייער קומט ארויף און ער טוט אפבאקן אלעס וואס געפינט זיך אין די תנור, דאס מיינט מסיק מלמטה, ווען ער צינדט אן די פייער, די העלצער אדער די קוילן, קען ער עס אנצינדן אונטן אויפן גרונט פון די בור, והוא ניסוק מלמעלה, און די תנור ווערט אנגעהייצט, אלע ברויטלעך וואס געפינען זיך אויף די גאנצע ווענט פון די תנור וועלן ווערן געהעריג אפגעבאקן, דעמאלטס ווערט ער טמא. קודם דארף מען וויסן די מציאות, ווען געשענט אז ס'קען זיין אויף אזא אופן אז מ'קען אנצינדן די פייער אונטן און ס'ווערט אנגעהייצט אויבן? דא רעדט מען ווען די ברייטקייט פון די גריב איז נישט קיין סאך ברייטער ווי די תנור, ס'איז כמעט די זעלבע ברייט, אפשר א טראפ ברייטער עס זאל קענען אביסל אריינשטעקן דעם תנור, און איי די תנור פליעט אריין, אויף דעם איז דאך שוין דא אן עצה אז מ'לייגט צו א קליינע דינע שטיינדעלע אין די זייט וואס דאס וועט אנהאלטן און אויספילן דעם לאך וואס די תנור איז אביסל שמעלער ווי די גריב, אבער עס איז גאר א דינע לאך און מען דארף נישט האבן מער ווי א קליינע שטיינדל דאס אויסצופילן, אזוי אז ס'קומט יעצט אויס אז ווען די תנור איז אריינגעלייגט דארטן העכער דעם בור און א מענטש שטייט און ער קוקט דערויף זעט עס אויס ווי די תנור פילט אן די גאנצע ברייטקייט פון די בור, מען זעט קוים מען זעט בכלל נישט אז די בור איז ברייטער ווי די תנור, וואס אין אזא מצב ווען דו צינדסט אן די פייער אונטן אויפן גרונט פון די בור, קומט אריין די פייער ארויף, די גאנצע היץ פון די פייער גייט אריין אין די אויוון אריין, דעמאלטס איז די אויוון טמא, אונז'מיר באלד מסביר זיין פארוואס דאס מיינט אז ס'קען ווערן טמא דורך א שרץ אדער דורך אנדערע טומאות, ווייל וויבאלד די פייער פון די גריב קען אנווארעמען די אויוון, ווערט עס גערעכנט אז די גריב אליין ווערט א חלק פון די אויוון. און אויב אזוי קען מען זאגן אז די אויוון הייסט געהעריג מחובר לקרקע, כאטשיג ער איז נישט אראפצעמענטירט צו די קרקע ווי א געווענטליכע אויוון וואס איז טאקע מחובר לקרקע, אבער דא איז ממש צאמגעשטעלט די אויוון פון צוויי חלקים, די אונטערשטע חלק אויוון איז דער גריב, די גריב ווערט א שטיק פון די אויוון. און די אויבערשטע חלק איז דער געהעריגע תנור, און וויבאלד א חלק פון די תנור איז די ערד אליין איז דאך עס ממש א תנור וואס מען קען עכט אנרופן מחובר לקרקע, וואס רבי יהודה האלט אז נאר א תנור וואס איז מחובר קען ווערן טמא. ואם לאו, אבער אויב ווען דו צינדסט אן די פייער גאנץ אונטן ביים גרונט פון די גריב וועט עס נישט אנווארעמען דעם ברויט וואס געפינט זיך אויבן אין די אויוון, ווייל די ברייטקייט פון די גריב איז אסאך ברייטער ווי די אויוון, און טאקע אנצוהאלטן דעם אויוון מוז מען לייגן דארטן א דיקע שטיין עס זאל נישט אריינפאלן, און יעצט ווען דו צינדסט אן א פייער גאנץ אונטן וועט ארויסקומען די היץ דורך די לופט וואס איז דא צווישן די וואנט פון די אויוון און די גריב, און ס'וועט נישט אנווארעמען געהעריג די ברויטן. און די איינציגסטע עצה וויאזוי מען וועט מוזן געהעריג אנווארעמען די אויוון ווען מען וויל באקן דערין, אז מען וועט מוזן מאכן די פייער נישט גאנץ אונטן אויפן גרונד פון די גריב, נאר מען וועט מוזן אראפלייגן לאמיר זאגן אויף די גרונד פון די בור וועט מען מוזן אראפלייגן עפעס א שטיין, א הויעכע שטיין, און אזוי זאל מען אנצינדען די פייער, אז די פייער זאל זיך שוין געפינען ארום אין די ווענט פון די אויוון. און דעמאלטס קומט אויס אז כ'האב גארנישט דא אויפגעטוהן מיט די גריב, ווייל די גריב ווערט נישט קיין חלק פון די אויוון, ווייל די פייער געפינט זיך שוין אין די הוילקייט פון די ווענט פון די אויוון, עס איז גארנישט אנדערש ווי א געווענטליכע אויוון, וואס די פייער געפינט זיך אין זיינע ווענט, און אויב אזוי האט ער גארנישט, קענסט נישט זאגן אז די גריב איז א חלק פון די אויוון, איז דאך עס א תנור וואס איז תלוש איז בכלל נישט קיין מחובר, און לויט רבי יהודה איז עס נישט מקבל טומאה, פאר דעם שטייט ואם לאו טהור. וחכמים אומרים די חכמים קריגן הואיל והוסק מכל מקום טמא וויבאלד די אויוון קען ווערן אנגעהייצט ס'איז נישט קיין חילוק וויאזוי אפילו ווען ס'מוז ווערן אנגעהייצט אין די ווענט פון די אויוון און מ'קען עס נישט אנהייצן אונטן אויף די קרקע ווייל אונז האבן שוין געשמועסט אז די לאך איז זייער א ברייטע און אזוי אז די היץ וועט ארויסגיין אינגאנצן פון דעסטוועגן דאך וועט דער תנור ווערן טמא ווי אונז וועמיר באלד זען אין די גמרא אז לויט די חכמים איז נישט נאר א תנור וואס איז מחובר ווערט טמא אפילו א תנור וואס איז לכתחילה נישט מחובר ס'איז תלוש קען אויכעט ווערן טמא און מ'דארף דא באמערקן. אז ביי א אנדערע כלי וואס איז נישט קיין תנור איז יעדער איינער מודה אז פונקט פארקערט אז טאמער ס'איז מחובר לקרקע איז עס זיכער נישט מקבל טומאה דאס איז דאך א באקאנטע כלל אז יעדע זאך וואס איז מחובר לקרקע האט א דין אזוי ווי די קרקע אליין אז ס'איז נישט מקבל טומאה און דווקא ווען ס'איז תלוש נאר א געהעריגע כלי קען זיין מקבל טומאה נאר ביי א אויוון האט ר' יודא געהאלטן פונקט פארקערט אז טאמער ס'איז תלוש איז עס נישט מקבל טומאה, און טאמער ס'איז מחובר איז עס יא מקבל טומאה, וועמיר באלד זען פון ווי ער לערנט עס ארויס, און די חכמים האבן געהאלטן אז ביי א אויוון איז נישט קיין חילוק צו ס'איז תלוש צו ס'איז מחובר, איז עס אלעמאל מקבל טומאה. פרעגט די גמרא במאי קא מיפלגי וואס קריגן זיך ארום ר' יודא מיט די חכמים בהאי קרא מיט די פאלגענדע פסוק שטייט אין פרשת שמיני דארטן ווען מ'רעדט פון די טומאה פון די שרצים אויב ס'האט מטמא געווען א אוכל אדער א כלי,

ווען מען וויל אים מטהר זיין פעלט נאך אויס אז מען זאל אים קודם צושטויסן, און די לשון פון צושטויסן פאסט זיך ביי א זאך וואס איז מחובר לקרקע, איז אזא מין אויוון טמא קען בכלל טמא ווערן? ווייל די תורה האט דאך קלאר געזאגט יותץ, יותץ איז משמע אז וויבאלד מען דארף אים צושטויסן אז ער איז מחובר לקרקע, און אויף אזא אויוון קען ער בכלל טמא ווערן, און ווען ער ווערט טמא דארף מען אים צושטויסן. שאין מחוסר נתיצה, אבער אזא אויבן וואס מען דארף אים נישט צושטויסן ווייל ער איז סיי ווי נישט צוגעקלעבט צו דער ערד, טהור, אזא מין אויבן ווערט בכלל נישט טמא. איז נאכאמאל ווייל די תורה האט גענוצט די לשון יותץ וואס דאס ווייזט אז ס'איז מחובר ווען נישט וואלט געדארפט שטיין ישבר, פון דעם האט ר' יודא געלערנט אז דווקא א אויבן וואס איז מחובר נאר ער קען ווערן טמא, אבער א אויבן וואס איז תלוש קען נישט ווערן טמא. און ממילא איז זייער גוט די אויבעלע וואס מען קען אנהייצן פון די גרונט פון אונטן ביי די גריב וואס דעמאלטס זאג איך דיך אז די חלק פון די גריב איז א חלק פון די אויבן דער איז דאך א ריכטיגער יותץ ווייל די אויבן ווערט דאך אנגערופן מחובר לקרקע און נאר ער קען טמא ווערן אבער טאמער מען קען נישט אנהייצן די אויבן פון גאנץ אונטן ווייל די היץ וועט ארויס גיין ארויס דורך די לופט און מען מוז אים אנהייצן פון אינעווענדיג אין די וואנט פון די אויבן. נו אויב אזוי האט ער דאך גארנישט מיט די קרקע, די קרקע איז נישט קיין חלק פון די אויוון, און ער איז דאך נישט צוצעמענטירט צו דער ערד אויך נישט, הייסט ער נישט קיין מחובר לקרקע און ער קען בכלל נישט מקבל טומאה זיין, קודם פארשטיי מיר שוין דעם טעם פון ר' יודא. ורבנן סברי, די רבנן האבן געלערנט, ס'שטייט דאך אין די תורה טמאים יהיו לכם, מען באמערקט אז עס איז א דאפלטע לשון, קודם שטייט טמאים הם, אז ס'בלייבט טמא, מען קען עס נישט טובל'ן, און ס'שטייט נאכאמאל וטמאים יהיו לכם, וואס איז די דאפלטע לשון? דרש'ן איך, מכל מקום, סיי וויאזוי, דאס מיינט אפילו די אויוון איז נישט ווי א נארמאלע אויוון וואס איז שיין באפעסטיגט צו דער ערד, פון דעסטוועגן דאך וועט עס זיין טמא. פרעגט די גמרא ורבנן נמי הכתיב יותץ, וואס וועלן די רבנן ענטפערן, למעשה שטייט דאך די ווארט יותץ וואס דאס איז משמע אז ס'מוז זיין מחובר, ווען נישט וואלט דאך געדארפט שטיין ישבר, ענטפערט די גמרא ההיא די ווארט יותץ לאידך גיסא איז צו די אנדערע זייט פונקט פארקערט, דאס איז נישט אזוי ווי רבי יהודה וויל זאגן אז דאס איז א קולא אז טאמער ס'איז תלוש איז עס נישט מקבל טומאה, פונקט פארקערט, דאס ברענגט מיר גאר א חומרא, ווייל ווען נישט די ווארט יותץ, דסלקא דעתך אמינא וואלט איך ווען געטראכט צו זאגן אז כיוון דחבריה בארעא כגופא דארעא דמי, וויבאלד ער האט באהאפטן די אויוון צו דער ערד, האט עס א דין אזוי ווי די גוף פון דער ערד און ס'קען בכלל נישט מקבל טומאה זיין, וואס אזוי איז דאך טאקע די דין ביי אלע אנדערע זאכן, א הויז קען נישט מקבל טומאה זיין, יעדע זאך וואס איז מחובר לקרקע איז נישט מקבל טומאה, און דווקא א תלוש איז מקבל טומאה. קא משמע לן פאר דעם לאזט מיר די תורה הערן יותץ, אז נישט נאר ווען ס'תלוש איז עס מקבל טומאה, נאר אפילו ווען ס'איז מחובר איז עס אויכעט מקבל טומאה. און דא דארף מען אויסרעדן אז לכאורה איינמאל די תורה האט שוין געשריבן יעצט יותץ, כדי איך זאל מיך נישט טועה זיין און זאגן אזוי ווי רבי יהודה אז דווקא ווען ס'איז מחובר נאר דעמאלטס איז עס מקבל טומאה, האט די תורה צוגעשריבן א דאפלט לשון 'וטמאים יהיו לכם', אז ווען ס'איז תלוש איז עס אויכעט מקבל טומאה, איז לויט די חכמים איז אזוי, וואלט ווען נישט געשטאנען בכלל די ווארט יותץ, וואלט איך געזאגט אז נאר תלוש איז מקבל טומאה און נישט קיין מחובר אזוי ווי אלע אנדערע כלים. וואלט ווען געשטאנען נאר יותץ און נישט די דאפלטע לשון פון טמאים יהיו לכם, וואלט איך טאקע געזאגט אז דא איז אנדערש ווי איבעראל און דא וויל די תורה דווקא, אזוי ווי רבי יהודה זאגט אז זאל זיין דווקא מחובר און נישט תלוש, ווייל ס'שטייט ביידע יותץ און אויך א דאפלטע לשון, ווייס איך אז א אויוון איז הארבער ווי אלע אנדערע כלים, און ס'איז מיטמא בין במחובר בין בתלוש. פרעגט די גמרא ואידך, דער אנדערע תנא רבי יהודה, נמי הכתיב טמאים יהיו לכם, ער האלט דען נישט אז ס'שטייט א דאפלט לשון טמאים יהיו לכם וואס דאס איז דאך מרבה אפילו א אויוון וואס איז תלוש אויכעט. ענטפערט די גמרא ההיא דער פסוק כדרב יהודה אמר שמואל וועט מען דארפן אזוי ווי די דין דאמר רב יהודה אמר שמואל מחלוקת בהיסק ראשון די גאנצע מחלוקת דאס מיינט די גאנצע זאך וואס רבי יהודה האט געזאגט אז א תנור קען נאר טמא ווערן אויב ס'איז מחובר דאס איז נאר ביי די ערשטע מאל ווען מ'האט מסיק געווען די אויוון דעמאלטס זאגט רבי יהודה אז ס'מוז זיין במחובר. און ווי רש"י ברענגט שוין א משנה אין מסכת כלים אז א אויוון ווי לאנג מען האט אים נישט לכל הפחות איינמאל אנגעהייצט הייסט ער נאכנישט קיין פערטיגע אויוון ס'איז נישטא קיין גמר מלאכה און ער איז נאך בכלל נישט מקבל טומאה, קומט אויס אז די ערשטע מאל ווען מען הייצט אן די אויוון דעמאלטס ווערט ער א שם כלי, און אויף יענע היסק האט רבי יהודה געזאגט אז יענץ מוז זיין במחובר, במחובר מיינט אז די אויוון דארף זיין אדער צוגעקלעבט געהעריג צו דער ערד, אזוי ווי א נארמאלע אויוון, אדער אז ס'מוז זיין אויף אזא אופן ווי אונז האבן פריער געזאגט ווען ס'ליגט אויף א גריב, אז די היץ מוז זיין גענוג שטארק אז ס'זאל נישט ארויסגיין פון די זייטן און ווען די פייער ליגט אונטן ביים גרונד פון די בור זאל זיך אנהייצן די גאנצע אויוון, וואס דעמאלטס האט ער א דין ווי מחובר, און וויבאלד די אויוון איז שוין איינמאל געהעריג אנגעהייצט געווארן במחובר. פון יעצט און ווייטער העט ער שוין מקבל טומאה זיין, און דאס מיינט אבל בהיסק שני, איינמאל מען האלט שוין נאך די ערשטע היסק וואס איז אנגעהייצט געווארן במחובר און ס'האט שוין באקומען א נאמען פון א כלי במחובר, איז אפילו תלוי בצוואר גמל, אפילו ווען ס'העט הענגען די גאנצע אויבן אויף די האלז פון א קעמל, דאס איז סתם אזא משל וואס די גמרא כאפט אן צו ווייזן א ריכטיגע דוגמא פון תלוש, ווייל דאס איז נאך ערגער ווי א אויבן וואס ליגט אויף דער ערד און ער איז נאר נישט צוגעקלעבט צו דער ערד, דאס איז דאך ממש אויף די לופט. אפילו אין אזא מצב וועט עס שוין קענען טמא ווערן, און דאס וויל איך ארויסנעמען פון טמאים יהיו לכם, אז אפילו בתלוש איז עס אויך מקבל טומאה, אבער נאר בתנאי אז עס איז שוין געווען אמאל אויף א מצב פון יותץ. דאס מיינט אז ער איז געווען מחובר. קומט אויס אז בעצם איז רבי יהודה אויכעט מודה צו די חכמים אז א אויוון קען טמא ווערן נישט נאר ווען ער איז מחובר נאר ווען ער איז תלוש אויכעט. איז יעדער איז מודה צום עצם געדאנק אז א אויוון איז הארבער ווי סתם א אנדערע כלי וואס קען נאר טמא ווערן בתלוש א אויוון קען טמא ווערן סיי בתלוש סיי במחובר און דאס וואס רבי יהודה האט געזאגט דא אין די משנה מסכת כלים אז טאמער די אויוון איז אויף א מצב פון תלוש קען ער נישט טמא ווערן דאס איז נאר ביים היסק ראשון ווען ער ווערט א כלי דעמאלטס קען ער מוז ער זיין במחובר. אמר עולא, עולא לייגט דא צו אז והיסק ראשון לרבנן אפילו תלוי בצוואר גמל. די רבנן האלטן דאך נישט אז די היסק ראשון מוז זיין במחובר. אויב אזוי איז אפילו ווען ס'העט שוין גלייך ביים ערשטן מאל ווען מ'הייצט עס אן איז עס לכתחילה אז ס'הענגט אויף די האלז פון א קעמל און ס'איז בכלל נישט די שטערקסטע תלוש וואס ס'קען זיין, פון דעסטוועגן דאך קען עס שוין מקבל טומאה זיין. לכאורה וואס וויל דא עולא צולייגן? ווייל אין די משנה מסכת כלים איז דאך געשטאנען אז לויט די חכמים איז די אויוון וואס הענגט אריין אין א גריב איז אפילו ווען מען קען עס נישט אנהייצן פון אונטן ווייל ס'גייט ארויס די גאנצע היץ גייט ארויס ווייל די לאך איז זייער ברייט ברייטער ווי די אויוון פון דעסוועגן דאך איז עס מקבל טומאה וואלט מען געקענט מאכן א טעות אז אפשר איז עס נאר מקבל טומאה ווייל סוף כל סוף ליגט עס אריינגעהאנגען אין א גריב און דאס האט א דין ווי מחובר דאס איז עולא מסביר, ניין, אז די חכמים האלטן בכלל נישט אז די ערשטע היסק דארף זיין במחובר, און אפילו ווען ס'זאל בכלל נישט אריינהענגען אין א גריב נאר זאל ליגן אויף א קעמל עט עס אויכעט מקבל טומאה זיין, איי פארוואס האט די משנה אנגעכאפט אז מ'רעדט פון א גריב, דאס איז נאר וועגן רבי יהודה, ווייל רבי יהודה האט דאך געהאלטן אז נאר ווען ס'ליגט אין א גריב גוט אריינגעלייגט אז. ווען מען הייצט עס אן פון אונטן ווערט עס אנגעהייצט פון אויבן, נאר דעמאלטס איז עס מקבל טומאה. די גאנצע דוגמא פון א גריב האט מען אנגעכאפט נאר צוליב רב יודא וואס ער מאכט א חילוק, אבער די רבנן האלטן בכלל קיינמאל נישט אז ס'מוז זיין מחובר. יעצט לאמיר זיך דערמאנען ווי קומט דא אריין די גאנצע משנה אין מסכת כלים, ווייל אונז האמיר דאך געהאט אויבן א ברייתא וואס עס שטייט שברי תנור ישן, ווען א אלטע אויוון איז צובראכן געווארן איז די שטיקלעך דערפון זאגט ר' מאיר אז מען מעג מטלטל זיין אין שבת און ר' יודא זאגט אז מען טאר נישט און רבא זאגט אז פון וועלעכע אויוון קריגט מען זיך דא ארום פון וואס רעדט מען איז מען רעדט פון אזא אויוון וואס איז וואס אונז האמער דא געלערנט אין מסכת כלים אז די ערשטע מאל ווען מען האט עס אנגעהייצט האט מען עס אנגעהייצט אויף אזא אופן אז ס'איז געווען געהאנגען אויף א גריב און ס'איז די פייער האט נישט געקענט אנהיצן פון אונטן ביז ארויף ווען ס'איז געווען די גרוב צו ברייט און די היץ גייט ארויס. אין אנדערע ווערטער מיינט דאס אז די ערשטע מאל ווען מ'האט אנגעהייצט די אויוון איז עס געווען א תלוש. און יעצט וועט מען זייער גוט פארשטיין לאמיר נאכזאגן די ווערטער פון די ברייתא, שברי תנור ישן, תנור ישן מיינט נישט אלט, ס'מיינט אז מ'האט עס שוין איינמאל אנגעהיצט, וואס דאס איז דאך קלאר אז א אויוון ווילאנג מ'היצט עס נישט אן קען עס נישט באקומען קיין שם כלי לכל הדעות, אונז האבן שוין פריער נאכגעזאגט אז דאס איז די גמר מלאכה. און די איינע מאל וואס מען האט אנגעהייצט די אויוון די תנור ישן איז עס אנגעהייצט געווארן אויף אזא אופן ווי אונז האמיר געשמועסט אין מסכת כלים אז ס'האט אריינגעהאנגען אויף א גריב אבער די פייער איז נישט בכח אנצואווארעמען ווען ס'ליגט אונטן גאנץ אונטן אויף דער ערד דעם גאנצן אויוון, אין אנדערע ווערטער די אויוון איז אנגעווארעמט געווארן אלס א תלוש און נאכדעם איז עס צובראכן געווארן איז די שטיקלעך דערפון זאגט ר' מאיר איז געהעריג א כלי. און מען מעג עס מטלטל זיין שבת, ווייל ר' מאיר האלט ווי די חכמים אז די אויוון אפילו ער איז געווען תלוש ביים ערשטן מאל אנהייצן האט ער געהאלט האט ער באקומען א שם כלי אז ער זאל קענען מקבל טומאה זיין און ממילא יעצט ווען ער צוברעכט זיך איז די שטיקלעך ווערט גערעכנט ווי א שברי כלי וואס מען מעג אויך מטלטל זיין אין שבת, ווידערום ר' יהודה גייט דאך לשיטתו וואס ער האלט אז די גאנצע אויוון וויבאלד ס'איז געווארן די ערשטע מאל אנגעהייצט בתלוש איז עס נישט קיין כלי געווארן און ס'איז נישט מקבל טומאה, נו אויב אזוי יעצט ווען ס'ווערט צובראכן הייסט עס נישט קיין שברי כלי ווייל ס'האט נאך קיינמאל נישט באקומען קיין שם כלי, און אויב אזוי איז די שברים הייסן אזוי ווי שטיינער וואס זענען מוקצה און מ'טאר זיי נישט מטלטל זיין שבת. און יעצט איז שוין זייער גוט לויט רבא פארוואס מען קריגט זיך דווקא ארום ביי א תנור, ווייל די גאנצע מחלוקה פון רבי יהודה מיט רבי מאיר דא וועט טאקע נאר שייך זיין ביי א תנור, און די שאלה איז צו א תנור וואס מען האט די ערשטע מאל אנגעהייצט בתלוש צו ס'הייסט א כלי צו ס'הייסט נישט קיין כלי, און דאס איז די זעלבע מחלוקה פון רבי יהודה מיט די חכמים אין מסכת כלים. מתקיף לה רב אשי האט רב אשי א קשיא געפרעגט אויף דער רבא'ס מהלך אי הכי אויב אזוי אז מען רעדט פון אזא מין אויוון אדמיפלגי בשברי תנור ליפלגי בתנור גופא פארוואס קריגן זיי זיך נאר ארום ביי די צובראכענע שטיקלעך פון אזא תנור מען וואלט זיך געדארפט ארומקריגן אפילו ווען די תנור איז נאך גאנץ און דאס וואלט געווען סאך א גרעסערע חידוש אז לויט רב יהודה טאר מען נישט מטלטל זיין אזא תנור אפילו גאנצערהייט אויך נישט. און איך וואלט אליין פארשטאנען אז השתא תנור גופא לרבי יהודה לא הוי מנא, מה דאך די אויוון אליין ווען ס'איז גאנץ הייסט עס נאכנישט קיין כלי, ווייל ער איז געווארן אנגעהייצט בתלוש און האט קיינמאל נישט באקומען קיין שם כלי און ער איז מוקצה שבריו מיבעיא דאך אוודאי און אוודאי ווען ער צוברעכט זיך אויף שטיקלעך איז זיכער אז ס'הייסט נישט קיין שברי כלי און די שטיקלעך וועלן נישט קענען האבן קיין דין פון קיין כלי און אוודאי וועט עס נישט מקבל טומאה זיין און ס'האט נישט מ'עט עס נישט טארן מטלטל זיין אין שבת ווען ס'איז מוקצה. אלא אמר רב אשי לעולם כדאמרינן כדאמרן מעיקרא, מ'עט יא זאגן אזוי ווי מ'האט געזאגט אין אנפאנג אזוי ווי אביי האט געזאגט אז די מחלוקת דא פון ר' יהודה מיט ר' מאיר איז אז מ'רעדט דא אז די שברים קענען נאר טוהן א נייע מלאכה ס'טייטש ס'קען ווערן לאמיר זאגן א דעקל פון א כלי און ס'קען נישט טוהן מעין מלאכתם הראשונה און ר' יהודה גייט לשיטתו אז דאס איז מוקצה און ר' מאיר גייט לשיטתו אז דאס איז נישט מוקצה איי רבא האט דאך געפרעגט א קשיא, אז אויב אזוי פארוואס קריגט מען זיך פונקט ביי שברי תנור, מען דארף זיך קריגן בכלל ביי שברי כלים? בעושה מעשה טפקא, דא רעדט מען אז די צובראכענע שטיקל פונעם תנור קען מאכן אזוי ווי א טפקא, טפקא דאס איז אזא מאטריאל וואס הייסט רעפים, וואס מען נעמט אזא שטיקל פון דעם און מען לייגט ארויף דערויף למשל א ברויטעלע, און אונטער דעם טוט מען אנהייצן און אזוי ווערט עס אפגעבאקן. איז דא רעדט מען אויכעט אז מען האט גענוג א גרויסע שטיקל פון דעם אויוון וואס מען קען נוצן אזוי ווי א טפקא, דאס מיינט ווי דער רבינו חננאל איז מסביר אז מען נעמט די שברי תנור די שטיקל און מען לייגט עס ארויף לאמיר זאגן אזוי ווי אויף צוויי שטיינער און אונטן צווישן די צוויי שטיינער הייצט מען אן א פייער און אויף די שברי חרס שברי תנור לייגט מען ארויף למשל קלעבט מען ארויף אזא ברויטעלע פון אויבן און ס'באקט זיך אפ און יעצט וועלן מיר שוין זייער גוט פארשטיין פארוואס מען קריגט זיך דווקא ביי שברי תנור, ווייל דא איז דא א גרויסע חידוש לויט רב יודא, ווען מען וואלט זיך געקריגט סתם ביי שברי כלים, אז א כלי וואס האט זיך צעבראכן געווארן און ס'איז נישט ראוי למלאכתן הראשונה, זאגט רב יודא אז ס'איז מוקצה, איז נישט אזא חידוש, אבער דא אויבן אויף קוקט דאך אויס אז דער שברי תנור איז יא ראוי למלאכתן הראשונה, ווייל וואס האט מען געטון ווען דער תנור איז געווען גאנץ, מען האט געבאקן ברויט, וואס טוט מען יעצט אויף דער שברי תנור, האט מען דאך געשמועסט מעשה טפקא, אז מען קען ווייטער באקן דערויף א ברויט, וואלט איך דאך געקענט מיינען אז רב יודא איז דא מודה אז ס'איז נישט מוקצה, ווייל ס'איז עושין מעין מלאכתן הראשונה, דעריבער ברענגט ער דא די מחלוקה ביי שברי תנור אז אפילו דא זאגט רב יודא אז ס'איז מוקצה, און רב מאיר זאגט אז ס'איז נישט מוקצה, און ווי די גמרא איז מסביר אז ורב מאיר לדבריו דרב יודא קאמר. ווען ר' מאיר זאגט אז דאס איז נישט קיין מוקצה איז דאס בכלל נישט קיין חידוש לויט ר' מאיר אליין, ווייל לדידי איך אליינס זאגט ר' מאיר אפילו בעושין מעין מלאכה איז אפילו ווען ס'קען בכלל נישט טוהן די אלטע מלאכה נאר מ'קען נאר טוהן דערמיט א נייע מלאכה לאמיר זאגן מ'קען עס נוצן פאר א שטאפער פון א פלעשל, איז לויט מיר איז עס שוין אויך גענוג אז ס'הייסט א כלי און ס'איז נישט מוקצה און מ'דארף נישט צוקומען אזוי ווי דא אז ס'איז עושה מעשה טפקא, אלא לדידך, לויט דיר וואס דו האלטסט אז ס'מוז זיין, ראויין למלאכתם הראשונה, אודי לי מיהת זיי מיר כאטשיג מודה דכהאי גוונא מלאכתו הוא, אז אין אזא פאל, הייסט עס יא א מעין מלאכתו ווייל פריער האט מען געבאקן און יעצט באקט מען אויכעט. ורבי יהודה, וואס וועט טאקע רבי יהודה ענטפערן אויף דעם? לא דמי, ס'איז בכלל נישט גלייך. ס'הייסט נישט מעין מלאכתם הראשונה, ווייל התם הסיקו מבפנים, הכא הסיקו מבחוץ. דארטן ווען ס'איז נאך געווען א גאנצע אויוון, ווי איז געווען די פייער? אינעווענדיג אין די אויוון מאכט מען אלץ די פייער. הכא יעצט אבער ווען מ'מאכט טפקא, איז דאך הסיקו מבחוץ, די פייער איז דאך פון אינדערויסן, ווייל די פייער ליגט דאך אונטער דעם, און צווישן די פייער און די ברויטעלע האקט דאך איבער דער תנור. קומט אויס אז די פייער קאכט עס אפ פון דערויסן אזוי ווי א טאפ, האסטו שוין איין גרויסע חילוק אז ס'איז נישט ווי א אויוון וואס די פייער געפינט זיך אינעווענדיג צוזאמען מיט די ברויט. נאך א חילוק איז התם מעומד הכא לאו מעומד, אין א אויוון קלעבט מען אריין דעם ברויט אזוי שטייעדיגערהייט אויף די וואנט, הכא דא אויף די טפקא לאו מעומד ליגט נישט די ברויט שטייעדיג נאר ער ליגט ליגעדיגערהייט אויף די טפקא. און דאס איז א גרויסע חידוש אז אפילו דא וואס סוף כל סוף פריער האט מען געבאקן און יעצט קען מען אויך מיט דעם באקן, דאך וויבאלד ס'איז א אנדערע מין געבעקעכץ אזוי ווי א געקאכעכץ איז א אנדערע מין זאך, דאס הייסט נאך נישט לויט רבי יהודה גענוג און ס'הייסט נישט מלאכתם הראשונה און ס'איז נאך אלץ מוקצה. ס'איז געשטאנען אין די ברייתא העיד רבי יוסי משום רבי אליעזר בן יעקב על שברי תנור ישן שניטלין בשבת קודם האט ער עדות געזאגט אזוי ווי רבי מאיר אז רבי אליעזר בן יעקב האלט אויכעט אז מ'מעג עס יא מטלטל זיין אין שבת, און נאך א עדות'שאפט ועל כיסויו שאין צריך בית יד, א דעקל פון א תנור אפילו ווען ס'האט נישט קיין הענטל מעג מען עס מטלטל זיין אין שבת. אמר רבינא זאגט דער אמורא רבינא כמאן מטלטלינן האידנא כיסוי דתנורי דמתא מחסיא דאין להם בית אחיזה, ווי וועם פיר מיר אונז זיך היינט אז מיר אונז זעמיר מטלטל אום שבת די דעקל פונעם תנור פון די שטאט מחסיא, דאס איז א שטעטל אין בבל וואס רב אשי איז דארט געווען ראש ישיבה. וואס אין דער שטאט איז געווען די סדר אז דאין להם בית אחיזה די דעקלעך פון די אויוון האט נישט געהאט קיין א הענטל עס אנצוכאפן, און כאטשיג אונז וועמיר זעהן שפעטער אין די משנה אויף דף קכ"ו עמוד ב' אז די חכמים האלטן די תנא קמא פון די משנה האלט אז נאר ווען ס'האט א הענטל נאר דעמאלטס מעג מען עס מטלטל זיין אין שבת, ווי וועם פירן מיר אונז זיך היינט אז אפילו אן א הענטל איז מען עס אויך מטלטל? כר' לעזער בן יעקב, אזוי ווי ר' לעזער בן יעקב וואס אונז האמיר יעצט געלערנט אז ער אז ר' יוסי האט עדות געזאגט אין זיין נאמען, אז כיסויו שאין צריך בית יד, און אונז פיר מיר זיך אזוי, ווי דער כלל איז דאך, די גמרא זאגט אין יבמות מ"ט אז משנת ר' אליעזר בן יעקב, קב ונקי, קב מיינט ס'איז טאקע ווייניג, ס'איז נישטא קיין סאך פון אים, אבער נקי דער אלעס איז ריין, דאס מיינט מ'פסק'נט ווי אים.